די היינטיגע שיעור איז לרפואת אלטער נפתלי בנציון בן מינדל האלט מען דא תורה יוד דאס איז יוד בית עמוד בית לאמיר נאכאמאל אנפאנגן אנפאנג פון די תורה שטייט אין די תורה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם וכו'. א', כשיש חס ושלום דינים על ישראל, ווען עס איז דא דינים אויף אידן, על ידי ריקודים, דורך טאנצן, והמחאת כף און קלאפן מיט די הענט, והמחאת כף אל כף, און קלאפן איין הענט אויף די אנדערע הענט, נעשה המתקת הדינים, ווערט זיס די דינים. יעצט, דינים ווערט אייביג ווען ס'גייט נישט פאר א מענטש וויאזוי ער וויל. און דעמאלטס הייבט זיך אן אלע דינים, און נאכדעם וואס א מענטש טאנצט, א מענטש קלאפט א הענט אויף די הענט, ווערט זיס די דינים. אות ב', כי עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, די עיקר גרויסקייט פונעם אייבערשטן הוא איז, שגם העכו"ם אויך די גוים ידעו זאלן וויסן, שיש אלקים, ס'דא א גאט, שליט א געוועלטיגער, ומושל איז אויך א לשון פון א געוועלטיגער. און כמובא בזוהר אזוי איז געברענגט אין זוהר הקדוש כד אתא יתרו ווען יתרו איז געקומען ואמר און ער האט געזאגט כי עתה ידעתי כי גדול ה' יעצט ווייס איך אז די אייבערשטער איז גרויס כדין אתיקר דעמאלטס איז עס געווארן טייער ואתעלא ס'איז ארויפגעגאנגען שמא עלאה די אויבערשטע נאמען די נאמען פונעם אייבערשטער איז ארויפגעגאנגען דאס מיינט אז יתרו האט געגלייבט אין אלע פאוערס פון די וועלט. יעדע כח, און ווען ער האט געזאגט כי גדול ה' מכל האלהים אז די אייבערשטער'ס כח איז שטערקער ווי אלע כוחות פון די וועלט, דעמאלטס איז געווארן טייערער און עס איז ארויפגעגאנגען די נאמען פונעם אייבערשטן. אות ג' ולעכו"ם, און פאר א גוי אי אפשר להם לידע גדולתו של הקדוש ברוך הוא. ולעכו"ם און פאר א גוי אי אפשר להם לידע ס'איז נישט מעגליך פאר זיי צו וויסן גדולתו של הקדוש ברוך הוא די גרויסקייט פונעם אייבערשטן כי אם על ידי בחינת יעקב דורך די בחינה פון יעקב כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק בית יעקב די הויזגעזינד פון יעקב לכו גייטס ונלכה באור השם לאמיר גיין אין די אור פונעם אייבערשטן די לעכטיגקייט פונעם אייבערשטן כי הוא גילה אלוקותו של הקדוש ברוך הוא ער האט מגלה געווען די געטליכקייט פון דעם אייבערשטן, יותר משאר האבות מער ווי אלע אנדערע אבות, ווייל ס'שטייט אזוי, אויף די הר המוריה האט אלע יעדע איינע פון די אבות גערופן די הר המוריה א צווייטע נאמען, כי אברהם קראו הר, אברהם האט גערופן די הר המוריה הר, בארג, ויצחק קרא שדה, יצחק האט עס אנגערופן די הר המוריה ווי א פעלד, און ושדה הוא יותר מושג ונצרך לעולם מהר, א שדה א פעלד איז מער. טאטשבאר, מען קען עס אנרירן, און ס'איז מער נוצליך פאר די וועלט מער ווי א בארג, א בארג קענסטו גארנישט טון, א בארג איז הארטע ערד קענסט גארנישט מאכן מיט דעם, אבער א פעלד קענסטו כאטש איינזייען ס'זאל וואקסן פרוכט, ירקות, תבואה, ויעקב קראו בית, יעקב האט אנגערופן די הר הבית בית א הויז, שהוא מקום ישוב, ס'איז א באוואוינטע פלאץ לבני אדם פאר די מענטשן, יותר משדה מער ווי א פעלד. היינו שיעקב קרא את מקום הבית המקדש די פלאץ פונעם בית המקדש שהוא מקום התפילה וואס די בית המקדש איז די פלאץ פון דאווענען האט ער אנגערופן בית א הויז שהוא מקום ישוב לבני אדם ס'איז א באוואוינטע פלאץ פאר מענטשן דאס מיינט אז יעקב האט ארויסגעברענגט די חלק וואס אונז לעב מיר אין דעם, אויפן פלאץ ווי אונז זעמיר מיושב אין דעם, די וועלט, העולם הזה, האט ער אריינגעברענגט אז דאס קען מען ארויפברענגען צום צום דאווענען. כי העלה את התפילה האט ער ארויפגעברענגט די דאווענען מהר ושדה פון א בארג און א פעלד, האט ער אריינגעברענגט לבחינת בית א הויז שיש בו תפיסה לבני אדם, מענטשן קענען מענטשן קענען עס דערטאפן, יותר. אסאך מער מהר ושדה ווי א בארג און א פעלד, כי בבחינת בית יש גם לעכו"ם השגה, א גוי ווייסט וואס מיינט עולם הזה א הויז בוינען דא, כמו שכתוב וואס שטייט אין ישעי' כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, דער בית המקדש גייט זיין א הויז וואס ס'וועט גערופן ווערן פאר אלע פעלקער, אלע פעלקער וועלן קענען טרעפן דעם אייבערשטן אין בית המקדש. וכשהוא בבחינת בית, ווען דער בית המקדש איז בבחינת בית, כדין אתייקר שמא עילאה כנ"ל, ווערט טייערער די נאמען פונעם אייבערשטן, אזוי ווי אויבן. סאו לאמיר עס אביסל מסביר זיין, אז וויבאלד ס'ווערט די כבוד פונעם אייבערשטן גרעסער, ווען איך קען נעמען גשמיות'דיגע עניינים און מחבר זיין צום אייבערשטן. ווען עס איז דא ענינים וואס איך קען מיך איינרעדן אז אפשר איז דא א אנדערע פאוער וואס קען קעיר נעמען פון דעם, און איך זאג נאופ, אפילו דאס נעמט אויך די אייבערשטער קעיר פון דעם, דעמאלטס ווערט טייער די כבוד פונעם אייבערשטן, אבער א זאך וואס איך זאג איך קען מיך אליין, איך פיל איך קען מיך בכלל נישט קיין עצה געבן דערמיט, דעמאלטס איז די תפילה נישט אזוי שטארק, די תפילה איז דווקא שטארק ווען אזא זאך וואס איך רעד מיך איין איך קען מיך אליינס א עצה געבן מיט דעם, און איך זאג ניין איך גיי איך פארלאז מיך אויף די אייבערשטער, דעמאלטס ווערט טייער די כבוד פונעם אייבערשטן, און דאס איז די בחינה פון יתרו, וואס יתרו האט געטרייט קודם, אפשר קען ער זיך א עצה געבן מיט א אנדערע וועג, און נאכדעם האט ער געמאכט ניין, ס'איז נישטא קיין שום זאך וואס איך קען, קיינער קען מיר נישט העלפן, נאר דער אייבערשטער אליינס, דעמאלטס ווערט די כבוד פונעם אייבערשטן אסאך טייערער, אבער דווקא פון א פלאץ וואס כ'האב געקענט טראכטן אז אפשר קען איך מיך א עצה געבן. אבער אויב ווייס איך לכתחילה למשל א איד וואס איז געבוירן געווארן גלייך אויף א מדריגה אזוי ווי אברהם יצחק, יא, אברהם יצחק, וואס גייט גלייך מיט אהבה ויראה, און אלע תפילות איז נאר אהבה'דיגע יראה'דיגע תפילות, זעט מען נאכנישט אזוי שטארק די כבוד פונעם אייבערשטן, אבער מען זעט א מענטש רעדט פון גשם, פון זאכן וואס ער וויל האבן, דעמאלטס ווערט עס אסאך מער טייער, ער ווייסט, אפילו דאס קען איך אויך נישט נאר די אייבערשטער אליינס. וזה פירוש, דאס איז די פשט. גדול השם די אייבערשטער איז גרויס ומהולל מאוד, געלויבט זייער, כלומר, אזוי מיינט ער צו זאגן, אימתי גדול השם, ווען איז די אייבערשטער גרויס, כשהוא מהולל מאוד, ווען זייער געלויבט, דאס מיינט מסטרא דמותא, פון די זייט פון טויט, שהוא בחינת עכו"ם, די פלאץ וואו כביכול קען זיין אז מ'זעט נישט די אייבערשטער דארטן, ס'איז א טויטע פלאץ, ס'איז א בחינה פון א גוי'אישע פלאץ, פון אזא מין פלאץ דארטן ווערט דער אייבערשטער געלויבט כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אזוי ווי די רבי'ס זאגן על פסוק אויף די פסוק והנה טוב מאוד דער אייבערשטער האט געזאגט אויף די וועלט עס איז טוב מאוד זייער גוט וואס דאס זייער זאגט די גמרא מאוד זייער איז דער מלאך המוות דאס איז דער מלאך המוות פארוואס ווייל אויב פון די מלאך המוות'דיגע פלאץ פון די טויטע פלאץ א זאך וואס האט נישט קיין קדושה טרעפט ער דארטן דעם אייבערשטן איז דאס א מורא'דיגע מורא'דיגע גוטע זאך וואס דער אייבערשטער האט מורא'דיגע הנאה פון דעם כשהוא מהולל מהם ווען דער אייבערשטער ווערט געלויבט פון זיי אזי הוא גדול, איז ער זייער גרויס כי הוא עיקר גדולתו, דאס איז די עיקר גרויסקייט פונעם אייבערשטער, ואימתי הוא מהולל מהם, ווען ווערט דער אייבערשטער געלויבט פון זיי, בעיר אלוקינו הר קדשו, בעיר, דווקא אין א שטאט, דווקא אין די וועלט, יא, דעמאלטס ווערט געברענגט, דהיינו כשבחינת הר, נעשה עיר אלוקינו, די בחינה פון א הר ווערט אזוי ווי עיר אלוקינו די שטאט פונעם אייבערשטן, בעיר אלקיני, אין די שטאט, יא, פונעם אייבערשטן, דאס הייסט, כ'נעם דעם די שטאט און כ'קאנעקט עס צום אייבערשטן, איז עס א בחינה פון הר שהוא ישוב בני אדם, ס'איז א ישוב ווי מענטשן זענען באוואוינט, בחינת בית, ס'איז מיין הויז, שהוא מושג יותר, ס'איז אסאך מער מושג, מהר, פון א בארג, ושדה און א פעלד, דהיינו, כשמעלים את בחינת התפילה, מען ברענגט ארויף די בחינה פון תפילה, מבחינת הר, לבחינת עיר ובית, ס'איז ממש מען ברענגט עס ארויף פון א בארג, צו א בחינה פון א שטאט. א הויז, שאז גם לעכו"ם השגה כנ"ל, גוים האבן אויך א השגה אז זיי דארפן עס האבן, און זיי לאזן אפ אלע אנדערע כוחות נאר די אייבערשטער אליינס, אז דייקא דעמאלטס דייקא גדול השם ווערט די אייבערשטער גרויס, כי זה עיקר גדולתו, דאס איז די עיקר גרויסקייט פונעם אייבערשטן, גדולתו יתברך פונעם אייבערשטן געבענטשט זאל זיין זיין נאמען, כשגם הרחוקים אפילו די ווייטע. לכאורה וואלט מען זיך געקענט פארלאזן אויף אנדערע זאכן, און יודעים ממנו יתברך, ווייסן פון אים, כנ"ל אזוי ווי אויבן געזאגט. יעצט אות ד' וענין זה, די ענין להעלות התפילה מבחינת הר ושדה לבחינת בית, ארויפצוברענגען די תפילה פון הר ושדה צום בחינה פון בית, בחינת עיר אלקינו ס'זאל ווערן די שטאט פון אונזער גאט, כדי שיתגלה מלכותו אז די מלכות זאל ווערן נתגלה גם לעכום אויך פאר די גוים שיהיה להם גם כן השגה זאלן אויך האבן השגה באלוקותו יתברך שמו אינעם אייבערשטן אי אפשר להיעשות זה עס קען נישט געמאכט ווערן כ כי אם על ידי צדיקי הדור נאר דורך צדיקי הדור דאס מיינט איינער וואס האט נישט קיין שום איך קיין שום איגו ער קען אנקומען צו אריינברענגען דעם אייבערשטן אין יעדע גשמיות'דיגע ענין, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, אזוי ווי חכמים זאגן, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, איינער וואס האט א חולה בתוך ביתו, בתוך ביתו מיינט איך יעצט גשמיות, אין די אייגענע סירקל איז דא עפעס א קראנקהייט, ילך אצל חכם, זאל ער גיין צו א חכם, ויבקש עליו רחמים, דער חכם וועט בעטן אויף אים רחמים. כי עיקר התפילה אינם יודעים, ווייסן נישט, קיינער ווייסט נישט וואס די עיקר התפילה איז, כי אם צדיקי הדור, נאר די צדיקי הדור. יעצט גייט ער מסביר זיין די פארקערטע. כי יש בעלי גאווה, ס'דא בעלי גאווה, שאינם רוצים שילכו לצדיקים, זיי ווילן נישט מען זאל גיין צו צדיקים. ואומרים און זיי זאגן, שהם בעצמם יכולים להתפלל, זיי אליינס קענען דאווענען. און נישט נאר דאס, ומונעים גם אחרים, זענען מונע, זיי האלטן צוריק אויך אנדערע, כשיש להם צער או חולה ווען זיי האבן צער אדער א קראנקהייט, לילך לצדיקים, צו גיין צו די צדיקים. איז דאס א געפערליכע זאך? עליהם נאמר, אויף דעם שטייט אזוי ביי די מעשה פון אבימלך, אבימלך האט צוגעכאפט שרה, איז די אייבערשטער געקומען צו אבימלך אין חלום אריין, און ער האט אים געזאגט השב קער צוריק, עיי ש סיש ד עיי ש סיז ד ש ד, דאס מיינט שרה, וכו', ס'שטייט דארטן ווייטער. כי זה הבעל גאווה, דער בעל גאווה מכונה האט א צונאמען, בלשון אבימלך, ער הייסט אבימלך, פארוואס? ווייל אבי איז לשון רצון, אבי איז א לשון ער וויל. כי הוא רוצה למלוך, ער וויל קעניגן. והיינו אבימלך, דאס מיינט אבימלך. כי באמת, ווייל באמת, צדיק מושל בתפלותו, א צדיק געוועלטיגט מיט זיין תפילה. כמו שכתוב ווי עס שטייט, צדיק מושל יראת אלקים, א צדיק קען מושל זיין, ער קען, ער קען, אפילו א גזירה וואס איז געווען אין הימל קען ער מבטל זיין. והוא, און דער, דער אבימלך מתגאה בעצמו, ער האלט זיך גרויס מיט זיך אליינס שיכול להתפלל, אז ער קען דאווענען, ויש לו הממשלה און ער האט א ממשלה, על כן מכונה בשם אבימלך, איז ער מכונה מיט די נאמען בשם אבימלך, כי רוצה למלוך, ער וויל קעניגן, ואומר, ער זאגט אנא אמלוך, איך וויל קעניגן, וזה פירוש דאס פשט, השב אשת האיש, קער צוריק די אשת, אשת איז ראשי תיבות השם שפתיי תפתח, די אייבערשטער זאל עפענען מיינע ליפן, זה בחינת תפילה, און לאמיר דאס אביסל מער מסביר זיין דא, אז א איד האט א אמונה אז ווער עפענט אים די מויל, ווער שיקט אריין די תפילה אין זיין מויל, די אייבערשטער אליינס, ממילא דער צדיק וואס געוועלטיגט אסאך מאל אויף א גזירה, מען איז מבטל א גזירה אין זכות פונעם צדיק, גייט עס אזוי, ווייל דער צדיק ווייסט אז די תפילה וואס ער האט געזאגט האט אים די אייבערשטער אריינגעשיקט אין זיין מויל, ממילא וועגן דעם איז כביכול די אייבערשטער האט געמאכט אז די רגע וואס דער צדיק זאגט די ווערטער פונעם אייבערשטן, קען ער מבטל זיין די גזירה. אבער אויב איינער טראכט אז די ווערטער וואס איך זאג איז מיינע ווערטער, ער האט נישט קיין כח צו מבטל זיין קיין גזירה. יעצט האב איך געהערט פון רבי אביגדור מילער סתם א שיינע זאך וואס מ'קען עס פארשטיין, עס איז א זיסע זאך, זאגט ער אזוי, זאגט ער א מענטש האלט שוין ביי גאל ישראל, ער טרעט שוין אויס דריי טריט, ער טרעט שוין אריין דריי טריט, ער מיינט ער קען שוין דאווענען? ניין דו קענסט נאכנישט דאווענען, ווילאנג דו וועסט נישט בעטן השם שפתי תפתח, גייסטו נישט קענען דאווענען. עס הייסט אין אנדערע ווערטער, איך גלייב באמונה שלימה אז די ווערטער וואס איך גיי יעצט דאווענען ביי די שמונה עשרה, דאס האט מיך דער אייבערשטער אריינגעשיקט, און אז דער אייבערשטער האט מיר אריינגעשיקט, איז עס אנדערש, קען ער מושל זיין, מה שאין כן דער אבימלך, ער זאגט איך דאווען, די שיינע תפילה זאג איך, אויב זאגסטו אז דיין תפילה איז דיך, קען ער גארנישט אויפטון, און זאגט דאס זאגט ער דהיינו השב אשת איש אשת קער צוריק די אשת וואס אשת מיינט השם שפתי תפתח קער צוריק הייב אן צו טראכטן אז די אייבערשטער שיקט אריין די ווערטער אין דיין מויל בחינת תפילה להצדיק די תפילה וואס באלאנגט פארן צדיק כי נביא הוא כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים די אייבערשטער גליסט צו די תפילה פון צדיקים. הער, ומשגר תפילה סדורה בפיו. דער אייבערשטער שיקט א תפילה אין דער צדיק'ס מויל. ס'הייסט דער אייבערשטער האט ליב די תפילה פון דער צדיק, ס'הייסט ווען ס'קומט ארויס פון דעם מויל פון דער צדיק די תפילה וואס דער אייבערשטער האט אים אריינגעשיקט אין מויל, כדי שיהנה מתפילתו, כדי ער זאל הנאה האבן פון זיין תפילה, וזה כי נביא, וואס איז דאס נביא? לשון ניב שפתים, ס'איז א לשון פון רעדן מיט די ליפן, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, בורא ניב שפתים, אז דער אייבערשטער באשאפט די רעדן פון די ליפן, איז אם שגורה תפילתי בפיו, און מען האט געפרעגט דארטן רבי חנינא בן דוסא, ווי אזוי ווייסט ער ווער ס'גייט לעבן און ווער ס'גייט שטארבן? ער דאווענט און ער ווייסט פונקטליך ווער ס'וועט לעבן און ווער ס'וועט שטארבן, האט ער געזאגט אויב ס'איז צוגעוואוינט די דאווענען אין מויל, ווייס איך אז יענער גייט בלייבן לעבן, אז נישט, ווייס איך יענער גייט שטארבן, אבער שגורה איז אויך לשון פון שיקן, אויב שיקט מען אים אריין די תפילה אין מויל אריין. ווייסט ער אז די אייבערשטער גליסט צו די תפילה, ווייסט ער אז ער וועט קענען מבטל זיין די גזירה, אבער מה שאין כן אויב עס איז נישט שגורה, ס'ברור, די אייבערשטער האט אים נישט געשיקט די תפילה, ווייסט ער אז דאס האט ער געוואוסט, וזה השב ראשי תיבות הר שדה בית, השב מיינט הר שדה בית, זה רמז שתפילת הצדיק היא בשלימות, די תפילה פון די צדיק איז בשלימות, שמעלה אותה מבחינת הר ושדה, ער נעמט די הר ושדה און ער מאכט עס לבחינת בית כנ"ל אזוי ווי מען דארף טון, און ער טוט ריכטיג. אבער אלו בעלי גאווה, צוריק צו די אנדערע זייט, די בעלי גאווה, הם מעכבים תאוותו של השם יתברך, זיי זענען מעכב די תאווה פונעם אייבערשטן. דער אייבערשטער גליסט צו זען ווי א מענטש נעמט די תפילות וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן. אבער ואינם מבקשים מצדיקים שיתפללו עליהם, זיי בעטן נישט פון צדיקים זאלן דאווענען אויף זיי, כי חושבים. זיי טראכטן שהתענו זיי האבן געפאסט וסיגפו את עצמם זיי האבן זיך מסגף געווען ובזה הם צדיקים זיי זענען צדיקים אבל אמת אינו כן ס'איז נישט אזוי מען ווערט נישט קיין צדיק פלעין מיט פאסטן כי כל התעניתים שהתענו אלע תעניתים זיי האבן געפאסט אין זה ס'איז נישט ס'איז נישט ס'איז נאר אלא כמו שק אזוי ווי א זאק שיש בו חורים הרבה א זאק האט אסאך לעכער און כשמריקים את השק מ'ליידיגט אויס די זאק. אף על פי כן נשארו בו החורים, די לעכער בלייבט איבער. און והגוף נקרא שק, די גוף ווערט אנגערופן א זאק, כמאמר התנא ווי דער תנא זאגט, שיננא, א שארפער, שרי שקך, עפן אויף דיין זאק. אין אנדערע ווערטער, אפילו א מענטש האט האט אוועקגענומען זיין עסן, זיין טרינקען, האט זיך מסגף געווען, אבער ס'מיינט נישט אוועקגענומען זיינע פראבלעמען. זיינע פראבלעמען זענען נאך אלץ דא. חוץ אז ער גיבט זיך אינגאנצן איבער צום אייבערשטן. די בחינה פון די צדיק. יעצט, ואם התבוננו בעצמם, אויב מ'וואלט זיך מתבונן געווען היו רואים, וואלטן זיי געזען אחר כל התעניתים, נאך די אלע תעניתים, עדיין נשארו אצלם כל תאוותם, אלע תאוות איז איבערגעבליבן ביי זיי קשורים בשקם, צוגעבינדן אין די זאק. אזוי ווי ער האט געשריגן, כ'האב שוין געמאכט תעניתים מיט סיגופים, יעצט גיב מיר כבוד. היינו, בגופם, אלעס איז געווען אין זייער גוף. ולא תאוותם בלבד נשאר קשור בגופם, נישט נאר זייער אייגענע תאוות בלייבט איבער אנגעקניפט אין זייער גוף, כי אם גם תאוות אביהם, און וואס ליגט אין די דזשינס, שיש אצלם משעת ההולדה, פון ווען זיי זענען געבוירן געווארן ליגט נאך פארשידענע תאוות און ס'איז נישט ארויסגעגאנגען, פארוואס מחמת שלא נתקדש אביו בשעת זיווג, בשעת זיווג האט די טאטע זיך נישט געהייליגט, און ממילא איז עס אריבערגעגאנגען. תאוות אויף די קינדער גם זה קשור בגופם דאס איז נאך אלץ צוגעקניפט אין זייער גוף און בוודאי אילו היו רואים את כל זה ווען זיי וואלטן געזעהן עכט ווי זיי האלטן געווען אמת'דיג מיט זיך איז חרדה גדולה היתה נופלת עליהם א גרויסע פארכט א גרויסע ציטער וואלט געפאלן אויף זיי כי היו רואים איך הם עומדים זיי וואלטן געזעהן ווי זיי שטייען במדרגה פחותה אזא נידריגע מדרגה ושפלה א שפל'ע המצב וזה פירוש ויהי ביי די שבטים שטייט די מעשה. אז ויהי הם מריקים שקיהם, זיי האבן אויסגעליידיגט זייער זאק, והנה און אט איש, יעדער מענטש, צרור כספו בשקו, איז געווען איינגעוויקלט זיין געלט אין זיין זאק. סאו דער רבי טייטשט עס אויס בפנימיות אזוי, אחר כל התעניתים, נאך די אלע תעניתים, שהוא הרקת השק, דאס מיינט אויסליידיגן די זאק, יא בחינת הגוף פון די גוף, עדיין זעהן זיי נאך אלץ, והנה איש צרור כספו, שקשור איז צוגעבינדן וצרור כספו און זיינע כיסופים, כספו טייטשט די כיסופים, ותאוותו, אלעס ליגט בשקו אין זיין זאק, וגופו און זיין גוף, ויראו את צרורות כספיהם המה ואביהם, היינו לא די צרורות כספיהם זיי האבן געזען די אז זייערע כיסופים זענען פארבינדן, שהוא תאוות עצמן אייגענע תאוות, כי אם גם המה ואביהם, זיי האבן אויך געזען זייער תאוות מיט זייער טאטע'ס תאוות, היינו תאוות של אביו די תאוות פון די טאטע'ס, גם המה. לא נפלו, אפילו דאס, דאס איז נישט אוועק געפאלען פון זיי, וזה וייראו וואס זאגען אמורי צום, כי חרדה נפלה עליהם, ס'איז געפאלען א פחד אויף זיי, ואזי לא היו רוצים, יא, להשתרר ולמלוך, זיי האבען נישט געוואלט געוועלטיגען און קעניגען, פערטיג. וזה פירוש, און דאס איז פשט. ויאמר להם יעקב אביהם, זאגט יעקב זייער טאטע, אותי שכלתם, מיך האט איר פארוואגעלט, יוסף איננו, יוסף איז נישט דא.

וחכמני האט מיך איבערגעקלוגט, זעט מען אז יעקב איז א לשון פון קלוגשאפט, און זה, און זה, דאס איז אביהם די טאטע, כי אב בחכמה, דהיינו השכל, יא, אב בחכמה, חכמה ווערט אנגערופן אב, דאס איז דער שכל, והוכיחם שטראפט זיי ואומר להם און זאגט אזוי, זאגט צו זיי אזוי, אותי שכלתם. מיך האט איר פארוואגעלט. קודם כל כי כל המתגאה ווער ס'האלט זיך גרויס, חכם, חכמתו מסתלקת ממנו, און זיין חכמה טוט זיך אפ פון אים. סאו די שכל האט עס ארלעדיגט יעצט. און יוסף איננו, יוסף איז נישט דא. ס'איז בחינת תיקן עיוות. יוסף ווייזט אויף פאררעכטן וואס מ'האט פארקרימט. היינו עדיין לא תיקנתם המעוות. עטס האטס נאכנישט פארראכטן וואס עס איז פארקרימט געווארן. שהוא לחרפה ולקלון ס'איז ממש חרפות און בזיונות. ויש לכם להתבייש מחמתו און עטס האטס זיך געדארפט שעמען וועגן דעם. כי תיקון המעוות, מתקן זיין דעם וואס איז פארקרימט געווארן, הוא בחינת יוסף, בחינת יוסף, על שם, פון וועגן ווען יוסף איז געבוירן, איז אסף אלקים את חרפתי, און רחל האט אים גערופן יוסף ווייל יוסף זאמלט איין אלע מיינע חרפות, מיינע בושות, סאו ווען איך האב נאכנישט פארראכטן וואס איך דארף פאררעכטן איז דא אסאך בושות, סאו בקיצור יוסף איז נישט דא, איך האב נאכנישט פארראכטן גארנישט, ושמעון איננו, שמעון איז אויך נישט דא. היינו על ידי שאין לך בחינת יוסף, כ'האב נישט בבחינת יוסף, איז איינער כ'האב בבחינת שמעון האסטו די בחינה פון שמעון אויך נישט. ושמעון הוא בחינת, שמעון די בחינה כי שמע השם כי שנואה אנכי, פארוואס הייסט שמעון שמעון? ווייל די אייבערשטער געהערט אז כ'בין פארפיינט. יעצט לאמיר צוריק גיין, די מענטש כי אתה אינך שנוא, אז דו ביסט א בעל גאוה, דו האסט נישט קיין גוטע מידות, איז ביסטו נישט קיין פארפיינטע מענטש, כי מחמת שלא תקנת את עצמך, האסט דאך נישט מתקן געווען דיך אליינס, איז בודאי אינך יכול להוכיח אחרים, קענסט נישט זאגן קיין מוסר פאר אנדערע, כי יאמרו לך ווייל די מענטשן וועלן דיך זאגן קשוט את עצמך תחילה, פיקס דיך קודם און נאכדעם וועסטו אונז זאגן מוסר, ועל כן וועגן דעם אינך שנוא, ביסטו נישט א פארפיינטע מענטש, כי המוכיח, איינער וואס זאגט יא מוסר, ער איז ראוי צו זאגן מוסר, און קיינער ווענדט אים נישט אפ. אבער למעשה הוא שנוא, איז ער א פארפיינטע מענטש, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, חכמים זאגן, האי צורבא דרבנן, זעסט א תלמיד חכם, דמרחמי ליה בני מתא, די מענטשן פון די שטאט האבן רחמנות מען האט אים ליב, זאלסטו וויסן, משום דמעלי טפי, לאו משום דמעלי טפי, ס'איז נישט ווייל ער איז העכער ווי זיי העכער מער, אלא משום דלא מוכח להו, ער זאגט זיי נישט קיין מוסר במילי דשמיא, און פארוואס זאגט ער נישט? ווייל ער ער קען נישט זאגן, ווייל אויב וועט ער זאגן וועט אים דער מענטש זאגן פיקס דיך קודם. יא, איז נארמאל, שהמוכיח הוא שנוא, א מענטש א ערליכע איד וואס קען יא זאגן מוסר, האט מען אים פיינט. סאו ממילא ושמעון איננו, ס'איז נישט דא קיין שמעון, טייטש קיינער הערט אים נישט אויס. פארוואס? ווייל ער קען נישט זאגן קיין מוסר.

בנימין, שאתה לוקח לעצמך גדלות נעמסט די גדלות פאר דיר? והיינו דסיים השכל המוכיח, די שכל וואס זאגט מוסר וואס האט פריער געזאגט דאס מיינט יעקב יא האט ער געזאגט אזוי ער זאגט המוכיח, וואס ער זאגט מוסר עלי היו כולנה, אזוי האט ער פארענדיגט, כי הכל נופל עלי, אלעס פאלט אויף מיר צוריק צו וואס מ'האט אנגעהויבן כי כל המתגאה ווער ס'האלט זיך גרויס חכמתו מסתלקת ממנו איז די חכמה טוט זיך אפ פון אים. אקעי לאמיר צוזאמנעמען די זאכן וואס מ'האט געהאט ביז דא כדי צו קענען גייען ווייטער. יעצט האבן מיר דא געהאט אזוי, בעצם דינים קומט אויף א מענטש ווען א מענטש מיינט ער קען אליינס, און נאכדעם ווען ער זעט ער קען נישט אליינס ווערט ער אינגאנצן צובראכן, דאס איז בעצם די דינים. סאו וואס וואלט א מענטש יא געדארפט ווען טון? א מענטש וואלט זיך געדארפט איבערגעבן פאר די צדיקים און וויסן צדיקים ווייסן וויאזוי מתפלל זיין זיי ווייסן קער צו נעמען פון אים. יעצט ווען ער ווייסט דאס, הייבט ער אן צו כאפן בכלל אז ער האט גארנישט קיין כח, אלעס איז די אייבערשטער, און די רגע וואס אלעס איז די אייבערשטער, ווען ער פאלט, ווען עפעס געלונגט נישט, ווערט ער נישט צעבראכן. סאו יתרו האט דאס געכאפט, יתרו האט געכאפט אז ס'איז נישט ער. ער האט אפגעלאזט אלע כוחות אלע פאוערפול זאכן, און אלע זאכן וואס ער קען קעיר נעמען האט ער געזאגט ניין איך קען נישט אליינס, איך דארף האבן די אייבערשטער, און פון דעם האט די אייבערשטער זייער שטארק הנאה, מה שאין כן דער בעל גאווה, וואס דער בעל גאווה זאגט א גאנצע צייט איך קען יא אליינס, יא, ביי די ענד אוו די געים אזוי ווי מ'זאגט בסוף פילט ער אזא זעץ אז ער קען זיך נישט אויפהייבן. און דאס איז די גאנצע קשר וואס האט די תורה. יעצט וועל איך אנהייבן אות ה'. והעצה היעוצה לבטל הגאווה, וואס טוט דער בעל גאווה? ער האט דאך קיין בעל גאווה. שהיא עבודה זרה, וואס דאס איז גאנצע עבודה זרה, ער האט א גאנצע אנדערע עבודת השם. ווייל די גאנצע עבודת השם איז אז איך בין נישט אין די פיקטשער, איך געב מיך איבער פארן אייבערשטן, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק, תועבת השם כל גבה לב. די אומווערדיגקייט פונעם אייבערשטן איז יעדער בעל גאווה. סאו אויב איינער דינט דעם אייבערשטן מיט גאווה, זאל ער וויסן ער איז ער דינט עבודה זרה. ס'אן אנדערע עבודה, נישט פון דעם האט מען גערעדט. און ווי אזוי קען מען זיך אן עצה געבן? העיקר על ידי התקרבות לצדיקים, ווערט נאנט צו צדיקים? מ'הייבט זיך אן כאפן איך קען טאקע גארנישט, וואס איך האב האט מען רחמנות געהאט אויף מיר, צדיקים האבן רחמנות געהאט אויף מיר, די אייבערשטער האט רחמנות אויף מיר, כמובא בתיקונים, ווי אזוי שטייט אין תיקונים, בתרועה, וואס דארף מען זינען ביי די תרועה? דאיהו רוחא, דאס איז א לופט, ביי די תרועה קומט ארויס א לופט, וואס אתעבר אל אחר, די אל אחר גייט אוועק. צו טראכטן אז עס איז דא עפעס א אנדערע כח חוצן אייבערשטן. וצדיק הוא בחינת רוחא, דער צדיק איז דער וואס בלאזט אריין דעם רוח, אז מען זאל אנהייבן כאפן אז אלעס איז די אייבערשטער, כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק, ווייל משה האט געבעטן ער דארף האבן א צדיק, איש אשר רוח בו, ער ער עס איז דא א רוח אין אים, ממילא ועל ידו, דורך דער צדיק, וואס יעדער זעט אז דער צדיק זאגט א גאנצע צייט איך קען מיך נישט קיין עצה געבן אלעס איז די אייבערשטער ממילא נכנע רוח גבוה אל אחר עס ווערט נכנע די רוח גבוה די גרויסע רוח די רוח פון די גאווה פון אל אחר פון אנדערע כח ונעשה מאחר אחד ס'איז א מורא'דיגע זאך א קליינע נקודה ס'הייסט דו קענסט זאגן שמע ישראל השם אלקינו השם אחד. אחד קענסטו ספעלן מיט א ד' דו נעמסט אוועק די קליינע פינטעלע דארט פון די ד' ווערט עס א רייש, און ס'ווערט פון אחד ווערט אחר, סאו א מענטש דארף מאכן פון די אחר זאל ער מאכן אחד, כי הוא קוצא דאות ד', ס'איז ממש די שפיץ פון די אות ד', וואס ד' איז מרמז שממנו ארבע רוחות, אלע ארבע רוחות, אלע יסודות וואס מ'האט געשמועסט, כמו שכתוב אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, כה אמר השם אזוי האט די אייבערשטער געזאגט, מארבע רוחות,

אל אחר, די אל אחר צו גלייבן אז ס'דא אנדערע כוחות, אלע כפירות וואס ס'ברעכט עס.